א גוטן ערב שבת קודש פרשת יתרו. כ'האב געוואלט צולייגן, כ'האב שוין געמאכט א שיעור, כ'האב געמאכט אן עמערדזשענסי, כ'מוז צולייגן נאך א וויכטיגע זאך, רבותי געדענקט כ'האב ענק געזאגט פאר צוויי וואכן צוריק מ'האט געכאפט אסאך טאנען פלייש נישט כשר'ע וואס מ'האט געוואלט פארקויפן פאר כשר'ס, כ'האב ענק געזאגט אז ס'האט שוין אנגערירט דעם רב הראשי פון ארץ ישראל עובדיה יוסף'ס זון יצחק יוסף, און ס'האט שוין אנגערירט אמנון יצחק, זיי האבן שוין אלע געזאגט אז ס'איז נישט דא קיין כשר פלייש און מ'דארף עסן נאר פיש, און זיי אליין גייען אויך אזוי טון, ס'איז א וועלטס איבערקערעניש וואסארא לצנות מ'האט געמאכט פון אונז. יעצט, איך וויל ענק פארציילן וואס איז יעצט געשען אין אנטווערפן, אין אנטווערפן איז דער מצב אזוי מין שרעקליך, ס'זענען דא דארטן א רב מיט א שיף מיט א פיש, מיט אלעס איז שוין דארט דא. מ'האט יעצט געכאפט אז אין אנטווערפן אונטער נאמען מחזיקי הדת און שומרי הדת האט מען געליפערט טרייפע פלייש, ס'דא ווידיאוס דערפון. שטייט חאלאל מיט, און א אינגערמאן פרעגט אים וואס איז דאס, ס'איז געווען אינמיטן די נאכט האט מען עס דעליווערט, האט ער געזאגט דאס טוט מען כדי מען זאל נישט כאפן אז ס'איז נישט קיין כשר פלייש. יעצט איך וויל ענק זאגן, איך האב באקומען פיקטשערס פון איינעם ראזענבערגער דארט אן אדוואקאט, ער איז רבי יצחק איסיר'ס אן איידעם, איך האב באקומען פון אנדערע אויכעט ווידיאוס, איך וויל ענק זאגן איין זאך, ווען בעלזער רב האט געעפנט אין ארץ ישראל זיין שחיטה האב איך געזאגט ער האט נישט קיין אמון. ס'איז אמאל דא געווען איינער חיימאוויטש אין פלעטבוש וואס ער האט פארקויפט טרייפע פלייש און מ'האט דערציילט דעמאלטס ער איז געווען דער סערדיהעלע רב, רב כץ איז געווען דער בעלזער דיין און מ'האט אים פארציילט האט ער געבעטן חיימאוויטש לאז מיך כאטש אריינלייגן א ווידיאו ביי מיר אינדערהיים ביינאכט איך זאל קענען זעהן וואס דארט טוט זיך האט ער נישט געוואלט איז געקומען איינער דער רב גראס דיין פון בעלז. האט איבערגענומען ער האט ארויסגעשטופט דעם סערדיהעלע רב דעם רב כץ און ער האט איבערגענומען די שחיטה און אלעס איז געווען כשר אלע יארן האב איך דעמאלטס געשריגן דא אין אמעריקע ווער ס'געדענקט מיינע אלטע מאמרים כ'האב ארומגעשריבן כ'האב געשריבן בעלז קען מען נישט טראסטן פאר איין טראפ כשרות זענען די זעלבע גענגסטערס ווי אלע וואס איז געווען א פאוערפול ארגענעזעישן זיי האבן אויף יעדן געקאפעט אינקלודינג דעם אייבערשטן מיט זיין תורה, און שפעטער האט זיך עס געמאכט אז זיי זענען אביסל געפאלן ווייל ר' ישכר דוב איז אוועק און ר' בערעלע איז געווען ביי די מלחמות, בקיצור עס האט זיך געטשענדזשט פון בעלז אויף ארץ ישראל, עניוועי למעשה איז געווארן סאטמאר די גרויסע רוצחים און די גרויסע מאכילי נבילות וטריפות, יעצט איז עס צוריק אויף בעלז און אויף סאטמאר, זיי פירן נעבעך אלעס. איז למעשה האב איך דעמאלטס געזאגט מען טאר נישט קויפן קיין בעלזער שחיטה אפילו ווען ער מאכט אין ארץ ישראל ווייל איך טראסט נישט דעם מענטש גארנישט לסוף איז יעצט ארויסגעקומען אז איך בין גערעכט אין ארץ ישראל ווייס איך נישט פונקטליך וואס טוט זיך הרב הצדיק ר' שלום יודא גראס האט מיר געזאגט ווען ער וויל עסן פלייש גייט ער צו די שחיטה מען לאזט אים אריין און ער קוקט נאך און דאס נעמט ער אהיים אבער איך זאל זאגן אז זיי זענען נישט די זעלבע ביזנעס ווי אלע ס'איז די סעים ביזנעס א חילוק צו ער הייסט אהרן טייטלבוים צו ער הייסט בערל רוקח די זעלבע גארבידזש אלל אווער. עט די ענד אוו די דעי האט מען יעצט געכאפט אז אין די שטאט אנטווערפן האט מען געדרייווט און דעליווערט נבילות און טרייפות, פון ווי לאנג קען מען נישט וויסן, מסתמא אייביג, און וועגן דעם אויך ווען עס איז געווען די פרשה מיט דעם וויינגארטן וואס מען האט אים געכאפט מיט טרייפענע פלייש וואס ער האט אפגעקויפט וואס די בית דין האט נישט געוואלט פארקויפן האט אים בעלז נישט ארויסגעווארפן זיי האבן נוהג כבוד געווען מיט אים ווייל זיי זאגן אלע ער ווייסט אזויפיל ער קען אונטערברענגען גאנצן אנטווערפענער כשרות און גאנצן ארטאדאקסישן הכשר. הי נאוס איט אלל, איז במילא איז קענען זיי מיט אים נישט טשעפען, סא יעצט האט מען געטראפן אז גאנץ. גאנץ אנטווערפן האט נעבעך געגעסן האלאל מיט. האלאל דאס איז די אראבישע נבילות און טרייפות, זיי קודם די גוי קען נישט שעכטן פאר קיין איד און זיי שעכטן נישט מיט די אלע הלכות וואס אונז האמער, זיי האבן נאר אויף אזויפיל אז פאר זיי שעכטן מאכן זיי א ברכה, איז במילא דאס איז ביי אונז נבילות און טרייפות, איז. דעס האט מען געגעבן צו עסן יעצט אין אנטווערפן און גאנץ אנטווערפן הער איך פארט אויף רעדער כ'האף זיי נישט אריינפארן ערגעץ איך ווייס דארטן אויף האלאנד ס'פארט אויף רעדער גאנץ אנטווערפן אויב דאס האט געקענט געשען דארפט עץ די גאנצע שחיטה דיסמענטלען אלע רבנים דיסמענטלען אלעס דיסמענטלען און מ'דארף אנהייבן א נייע פרשה וואס מ'דארף אמת'דיג זען אז ס'זאל זיין כשר פלייש ווייל עט דיס פוינט איז נישטא קיין טראפ כשר פלייש אין די גאנצע וועלט צו באקומען. און אפילו ס'האט אזא גרויסן נאמען ווי ס'איז בעלז אדער סאטמאר, און ס'איז גארנישט ווערט. רבותי, איך וויל ענק עפעס זאגן, קבל האמת ממי שאמרו, ווען עץ זאלט מיך ווען געפאלגט מיט יארן צוריק וואלט נישט געווען אזויפיל טשיילד מאלעסטינג, און ווען עץ זאלטס מיך ווען געפאלגט וועגן די שחיטה וואס כ'האב אלץ מעורר געווען וואלט מען נישט געווען אזוי. נאכלעסיג און מען וואלט נישט געגעבן אזויפיל נבילות און טרייפות פאר כלל ישראל און ס'וואלט נישט געווען אזויפיל צרות סאו רבותי דאס האב איך צוגעלייגט אז טאמער איינער פארט אויף אנטווערפן איך מיין ס'איז אין ערגעץ נישט דא כשר'ס אבער אנטווערפן האט מען יעצט געכאפט ס'איז געווען געפערליך דער מצב אז מען האט פארקויפט האלאל מיט ביינאכט האט מען עס דעליווערט בערב היא באה ובבוקר היא שבה שנית אל שעשגז סריס המלך שומר הפילגשים לא תבוא עוד אל המלך. מ'קען מער נישט קומען צום אייבערשטן בעטן אז מ'ברויך ישועות און רפואות ווייל אונז געבן נבילות און טרייפות פארן ציבור. בעלזער רב ווי זענט איר? נו? פארוואס האט איר נישט געשטעלט אן אייגענעם רב אין אנטווערפן ווייל איר האט זיך פארלאזט אז שיף פיש איך ווייס וויאזוי ער הייסט איז א בעלזער? ס'איז גארנישט כ'בין נאכנישט זיכער אז אייער שחיטה אין ירושלים דארטן ווי איר שעכט איך ווייס אין חולון צו ווי איז בעסער, ר' אהרן שעכט פאר אייך די טשיקנס, מ'האט אים געכאפט מיט מאסקאווי דאק מיט אנדערע פראבלעמען, און בעלז האט אויך גע'שחט'ן דארטן, סאו איי דאונט סי מיט וואס עץ זענטס בעסער, און בעלזער רב לאזט איבער אזא אימפעריע, טאמער די אידן וועלן נישט האבן קיין כשר צו עסן, עט נעבעך אלעס אינטערגיין במילא. ווייל מיט טרייפע פלייש איז א פראבלעם, די רמב"ם ברענגט, ער האט נישט געוואלט ענטפערן פאר עפעס א קהילה, ער האט געהייסן זיין תלמיד רבי יהודה אבן תיבון זאל זיי ענטפערן, זיי ווילן וויסן וואו ס'שטייט תחיית המתים מן התורה, זיי זעען דאס נישט, האט ער זיי געענטפערט, האט רבי יהודה אבן תיבון זיי געענטפערט, איר זענטס מגושם ווייל איר האט געפרעסן מאכלות אסורות, און דאס נעמט ענק צו די אמונה פון בביאת המשיח און פון תחיית המתים. און ס'איז א גרויסע פראבלעם. שוין, דאס איז נאר געווען צוגעלייגט, יעצט גייט מען צוריק צום שיעור. נישט צולייגן איז זייער א וויכטיגע זאך, אזוי ווי כ'האב ענק שוין געזאגט די אנדערע וואך גייט פארקומען אין בורנמוט, ס'איז לעבן לאנדאן, צוויי דריי שעה אוועק פון לאנדאן, גייט פארקומען א גרויסע אסיפה פון מיידלעך, פון סעמינערי גערלס און גערלס וואס האבן שוין געגרעדזשועט סעמינערי, און ס'גייט ווערן געהאוסט ביי הרב הצדיק רבי עזריאל טויבער וואס ער זאגט דרשות איבער די גאנצע וועלט. דער מענטש איז א נואף א חזיר ער האט מכשיל געווען איין פרוי וואס איך ווייס זיכער זי גייט נאך יעצט פאר טערעפי און ס'איז דא מסתם נאך אויכעט ווייל ווער ס'טוט מיט איינעם טוט מיט אפאר דאס גייט נישט נאר איינער וויל איך בעטן דעם עולם כ'האב שוין מודיע געווען מ'זאל נישט גיין דארט מ'זאל נישט לאזן די קינדער גיין דארט כ'האב שוין געהאט קאלס פון מענטשן זיי האבן אפגעקאלט דעם דאקטער און די דאקטער האט געזאגט ס'איז אלעס אמת ער דארף נישט האבן קיין רשות פון די פעישענט ווייל ער האט אליין אנגעקאלט עזריאל'ן און האט אים געפרעגט פארוואס האסטו דאס געטוהן אומגליקליך צו מאכן א אידישע טאכטער, איז די תירוץ איז געוועהן זייער א אפענער תירוץ, כ'האב מיך פארלוירן, כ'האב זי גענומען אין א האטעל און כ'האב מיך פארלוירן. בקיצור דער תירוץ איז זייער גוט אבער נישט פאר אונז. למעשה וויל איך בעטן דעם עולם מ'זאל נישט לאזן די קינדער גיין. עטליכע טאטעס האבן מיר געזאגט אז זיי וועלן נישט לאזן די קינדער גיין, און עטליכע טאטעס האבן געזאגט אז זיי וועלן מאכן זיכער אז אנדערע האבן אויך נישט לאזן די קינדער גיין, אבער איר ווייסט דאך וויפיל השפעה טאטעס האבן אויף קינדער היינט, איז דארף מען טרייען צו טון וואס מען קען, און דאס איבעריגע קען מען נישט טון מער פון דעם. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז דער גרין האוז. דער וואס האט געטאטשט זיינע אייגענע קינדער און ער איז אנטלאפן אויף ארץ ישראל, מען האט אים צוריק געברענגט אויף מאנטשעסטער, און ס'איז דא רבנים וואס זיי נעמען זיך אן פאר אים, זיי זאגן אז ס'איז נישט געווען קיין כשר'ע עדות נאר עדות פון פרויען און אזוי ווייטער. אזויפיל באלאני וואס מען רעדט נעבעך, מען נוצט נאך די תורה אז ער איז נישט באגלייבט, סאו וויל איך ענק זאגן, ער בעט מען זאל צוהעלפן מען זאל אים קענען ארויס נעמען פון תפיסה, ווער ס'העלפט צו האט א דין פונקט ווי דער וואס האט עס געטון אליין. סקולענער רבי זאגט ווער ס'איז נישט מוחה קעגן די אינטערנעט די טמא'נע כלים איז האט פונקט דעם זעלבן עבירה ווי דער וואס ס'האט עס, דאס וויל איך ענק זאגן, גרין האוז איז א חזיר ער האט געטוהן וואס מ'טאר נישט ער איז אנטלאפן, ווען ס'וואלט געווען נישט אמת וואלט ער דאס אלעס נישט געטוהן ער האט געגעבן אוועק א הויז מ'זאל קענען געבן פאלשע שריפטן פאר אים און די גאנצע משפחה, ווער ס'העלפט אים צו האט דעם דין פונקט ווי ער איז א מגלה עריות, און אויף דעם זאגט דער אייבערשטער אלוקיהם של אלו שונא זימה. בעט יעדן איינעם מען זאל אים לאזן פוילן אין תפיסה, מען זאל אים נעמען צו משפט, און מען זאל אים געבן אסאך יארן אזוי וויפיל ס'קומט זיך פאר אזא מענטש. דאס וואס די רבנים קומען ארויס מיט אזא שארפן בריוו און זיי זאגן מען מוז אים העלפן, בעסיקלי וואס זיי טוען מיט די אלע שארפע בריוון איז אז זיי מאכן זיך זייער ביליג, ווייל עט די ענד אוו די דעי ווייסט דער עולם וואס ס'איז געווען. סאו מען רעדט דא וועגן טודרוס גרינהאוז, ס'שטייט דא אונטערגעשריבן איינער זאב קויפמאן, שמעי' אריה כהן ערנטרוי, איך ווייס נישט ווער די צוויי זענען, אבער ס'איז נישט וויכטיג, שטייט אזוי, באנו בזה בכל אחינו בני ישראל די בכל אתר ואתר בפרט לתושבי עירנו מאנטשעסטער עיר ההוללה, ס'איז טאקע אן עיר ההוללה אבער דארט גייט פאר איז וויל איך נישט יעצט אריין גיין באריכות אבער איך האלט אין איין רעדן לבוא לעזרתו של האברך ריש טית גימל איז דאס איז זיין נאמען איז שליט"א איז ער גאר א שליט"א היושב בבית הסוהר על לא עוון בכפו ער האט גארנישט געטוהן שלעכט ונאסר על ידי ער איז געווען איינגעשפארט על ידי עדות נשים וקרובים פסולי עדות וחוב מוטל על כל מי שיכול לעזור בכל אופן שהיא להוציא לחירות וכל מי שיש בידו לשכנע אצל הרודפים אותו יהיה מי שיהיה להפסיק ממעשיהם הרשע חוב לעשות כן בזכות ובזכות זה נצא כולנו מעבדות לחירות במהרה בימינו אמן אונטערגעשריבן זאב קויפמאן און שמעי' אריה כהן ערענטרוי עטס ביידע רבנים קודם כל עטס מעגטס ענק שעמען און סעקאנד אוו אלל יעצט דרייט זיך איבער אז די וועלט האט זיך געכאפט ווי ווייט מען האט אביוזד טשילדרען, און אין געוויסע לענדער אין די וועלט פארט עס שוין זייער גוט, ענגלאנד האלט מיט אונז מיט, און דער סוף גייט זיין פאר אזא בריוו וועט מען ענק אויך אויפפיקן אם ירצה השם, דזשאסט גיוו אס טיים, און כ'בעט יעדן איינעם אז זאל זיך אפשאקלען פון די צוויי רבנים, זיי זענען נישט באגלייבט נישט אויף איסור והיתר נישט אויף גארנישט, זיי האבן מן הסתם באקומען א גוטע אפויטיקע, אדער דער טאטע גרינהאוז האט א טאטן וואס ער ארבעט אין. לאנדאן איז ער א חלק פון די בית דין פון קדסיה פון חנוך העניך פאדעווע'ס זון אפרים, איז במילא טוט ער וואס ער וויל און יעדער בעקט די חזירים, רבותי לאמיר זיך נישט לאזן, אונז זעמער שטערקער פון זיי, חזירים מיט די רבנים זענען פון צווישן פינף ביז צען פראצענט, אונז זעמער ניינציג פראצענט נארמאלע מענטשן, יעצט קום איך צו צום געהעריגן שיעור. וישמע יתרו כהן מדין חותן משה, די וואך רעדט מען פון קבלת התורה, מען דארף מקבל זיין די הייליגע תורה, די עשרת הדיברות, דער אייבערשטער האט געגעבן די תורה אויף די וועלט און ער האט געווארט אסאך יארן, ער האט געווארט תתקע"ד דורות, און די וועלט איז געווען שמים, און אלעס איז געווען אויף דעם חשבון אז מען וועט מקבל זיין די תורה, דער אור החיים הקדוש ברענגט א מורא'דיגן געדאנק. שטייט די וואך. אין קאפיטל י"ט פסוק א', בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, און ארויס געגאנגען אין חודש סיוון, זענען די אידן ארויס פון ארץ מצרים, דעמאלטס טאג זענען זיי אנגעקומען אויף מדבר סיני, נאכדעם שטייט ויסעו מרפידים, זענען ארויס פון רפידים, זיי האבן זיך געצויגן פון רפידים, ויבואו מדבר סיני, און זענען אנגעקומען אויף מדבר סיני. פרעגט דער אור החיים הקדוש, פארוואס האט דער אייבישטער אין די תורה מאחר געווען דאס וואס איז געווען פריער, און מקדים געווען דאס וואס איז געווען שפעטער, ווייל דער פסוק ויסעו מרפידים האט דאך געדארפט שטיין פארן פסוק פון בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני, ווייל פון ווי זענען זיי ארויס פון רפידים האט געדארפט שטיין ויסעו מרפידים בחודש השלישי און נאכדעם ויבואו מדבר סיני. קומט אויס אז מען האט געמאכט דעם ויסעו מרפידים מיט א פסוק שפעטער, זאגט דער הייליגער אור החיים הקדוש, ואולי שהוא על דרך אומרם אהבה מקלקלת השורה, אז מ'האט ליב א זאך איז עס מקלקל די שורה, להקדים המאוחר שלהיות כי הוא זה יום המקווה לבורא, דאס איז דער טאג וואס דער אייבערשטער איז געזעסן און געווארט תתקע"ד דורות,

ווען זיי זענען שוין אנגעקומען אויף מדבר סיני, האט שוין כביכול זיך נישט געקענט איינהאלטן דעם כח לספר צו פארציילן סדר הדבר, ותיכף קדמה ההודעה באומרם ביום הזה באו מדבר סיני, קודם האט דער אייבערשטער מיט גרויס התלהבות האט זיך נישט געקענט צוריקהאלטן האט געזאגט קודם זיי שוין באו מדבר סיני, מען האלט מיר שוין ביים בארג סיני, שטעל דיר פאר נאך.

קודם באו מדבר סיני, נאכדעם הייבט מען אן נאכאמאל ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, דאס איז וואס די וואך פארשטייט מען, שטייט אין אלע ספרים אז די סדרה פון די וואך וואס מען ליינט האט א שייכות מיטן נפש רוח און נשמה פונעם מענטש און מיט דעם שבת, יעדער שבת די צוויי און פופציג שבתים האבן זיך אין זיך געוואלדיגע צירופים, און מען פלעגט נאכזאגן פון קאזשניצער מגיד אז די ווינטערדיגע סדרות זענען זייער שטארק ארומגעפעלצט, ווייל אין אנדערע סדרות זעט מען דאך הלכות מיט אנדערע זאכן, דא אין די ווינטערדיגע סדרות רובם ככולם זענען מעשות, מיינט מען דאך אז ס'איז חלילה מעשות, זאגט דער הייליגער קאזשניצער מגיד ס'איז אזוי ארומגעפעלצט אז מ'זאל אפילו נישט זען וואס דא טוט זיך, דער אייבערשטער האט געמאכט צען ספירות, ער האט געמאכט צמצומים, און יעדער צמצום איז אז מ'זאל זיך. מען זאל טרעפן דעם אייבערשטן, מען זא, דער אייבערשטער באהאלט זיך כביכול מען זאל אים טרעפן, און וויפיל א מענטש זוכט דעם אייבערשטן אזויפיל טרעפט ער אים, סא די וואך איז פרשת יתרו איז א מורא'דיגע זאך ווייל דאס איז נאכאמאל קבלת התורה, אין אמת'ן שבועות איז געווען קבלת התורה אבער ס'ווערט געברענגט פון קאצקער מחמת מען ליינט אינמיטן יאר נאכאמאל דעם ענין פון קבלת התורה ווען נישט וואלט מען אויף שבועות נישט געקענט אויסהאלטן פאר גרויס מתיקות פונעם ענין פון קבלת התורה, אין חב"ד זאגט מען נישט אקדמות, כ'האב אמאל געהערט. פון רבי מאיר וועבערמאן אז איינער פון די רעבעס איך געדענק נישט ביי וועלעכן ס'איז געווען איז אויסגעגאנגען פונעם דביקות ווען מ'האט געזאגט די אקדמות אזוי אז ער האט מורא געהאט אז זאל נישט חלילה פארבלייבן זאגט מען נישט קיין אקדמות ביי רב. למעשה די וואך איז א גרויסע פרשה איז געפין מיר פאריגע וואך אז גראדע די אידן זענען ארויס פון מצרים זיי האבן געזען די גרויסע ניסים פונעם ים סוף האבן זיי גראד אנגעהויבן צו בעטן וואסער אז דער אייבערשטער זאגט צו משה רבינו זאל שלאגן דעם שטיין און אונז געפין מיר אויכעט שפעטער אין במדבר אז דער אייבישטער האט געזאגט אז דו זאלסט רעדן צום שטיין, פארוואס האט דער אייבישטער דא געוואלט מען זאל שלאגן דארט האט ער געוואלט מען זאל רעדן, וואס איז געווען די בחינות, ווערט געברענגט אין די חסידישע ספרים, דער וואסער דא וואס די אידן האבן געבעטן איז נישט געווען סתם וואסער, די וואסער איז געווען וואס געפין מיר, ס'שטייט דארטן ווען דו וועסט אנקומען צו אבני שיש טהור ס'איז געווען אזוי ד' נכנסו לפרדס ס'איז געווען פיר חברים זענען אריין אין פרדס בן עזאי בן זומא, אחר און רבי עקיבא האט מען האט מען אנגעזאגט לייק רבי עקיבא האט אנגעזאגט לכש ווען עטס וועטס אנקומען לכשתגיעו לאבני שיש טהור ווען עטס וועטס אנקומען אויף אזא עולם וואס דאס הייסט אבני שיש טהור ס'איז א גאנצע אריכות אין זוהר הקדוש ווערט געברענגט וואס דאס איז אבער איז נישט די מכוון וואס איך וויל ארויסברענגען זאלט עטס נישט זאגן מים מים און ברענגט די גמרא, רבי עקיבא איז געווען דער איינציגער וואס ער איז גערעטעט געווארען, בן זומא איז געשטארבען, בן עזאי איז נטרפה דעתו, און אלישע בן אבויה אחר איז ארויס לתרבות רעות, און רבי עקיבא איז נכנס בשלום ויצא בשלום, ווערט געברענגט אז אף רבי עקיבא באו מלאכי השרת לדחפו, זיי האבן אים אויך געוואלט ארויסשטויסען, נאר דער אייבערשטער האט געזאגט כדאי האי זקן להשתמש בכבודי, ווייל ער וועט דאך אמאל מוזען גיין. פארן הייליגן באשעפער'ס נאמען, דאס איז רבי עקיבא איז דאך געשטארבן פון די עשרה הרוגי מלכות, פארדעם וואס דער אייבישטער כביכול איז געווען א שותף אין דעם חרם מען זאל נישט אויסזאגן פאר יעקב אבינו. על כל פנים, דער מים דא און דער אבני שייש טהור, דאס איז א בחינה פון א מענטש גליסט צום אייבערשטן, שטייט צמאה לך נפשי כמה לך בשרי, כאיל תערג על אפיקי מים, דאס מיינט אזוי, ס'איז דא א הויעכער בארג און אויבן איז דא א הערש און ער קוקט אראפ אונטן און ס'רינט וואסער א מחיה, און דער הערש טראכט ביי זיך, אוי ווען איך זאל קענען אנקומען סאם האו אראפ פון דעם בארג ווי ווייט איך בין דארשטריג אויף אביסל וואסער, אזוי איז די נשמות ישראל צו צום אייבערשטן, זיי ווילן זיך נאר באהעפטן. צום אייבערשטן. דער הייליגער בעל התניא האט געזאגט, ער געלעגן אויפן קראנקען בעט פארן הסתלקות האט ער געזאגט, איך זעה דעם באלקן, דעם דעם האלץ וואס האלט דעם בילדינג, איך זעה נישט דעם האלץ, איך זעה גאר דעם אלוקות וואס דאס איז מהווה יעדע רגע דעם האלץ. און ער פלעגט זאגן, רבונו של עולם, איך דארף נישט דיין גן עדן, איך דארף גארנישט, איך דארף דיך אליין. דאס איז גרויסע השגות אין דביקות. יעצט, מען קען זיך פארשטעלן, ווען כלל ישראל דורכגעגאנגען דעם ים סוף, ס'איז א מורא'דיגע זאך געווען. עטס קענט זיך פארשטעלן ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי בנבואתו. יחזקאל בן בוזי איז געווען אזא גרויסע נביא אז ער האט אין חוץ לארץ אויפן נהר כבר האט ער געזעהן נבואה. הגם נבואה איז נישט שורה אין חוץ לארץ. די גמרא זאגט ווייל ער האט שוין אנגעהויבן אין ארץ ישראל. אבער ס'ווערט געברענגט פון חיד"א ער איז געווען אזא גרויסער נביא געווען פון די נביאים הראשונים ער האט אפילו אין חוץ לארץ שוין געקענט זעהן התגלות השם וויאזוי זאגט ער דארטן נפתחו השמים ואראה מראות אלקים די מורא'דיגע ווערט. איז בקיצור שטעלט זיך פאר אז א שפחה על הים האט מער געזעהן ווי יחזקאל בן בוזי וואסער א מין הויכע מאמענט וואס איז געווען ביי כלל ישראל. אין די מינוט ווען זיי זענען דורך דעם ים סוף מיט דעם אלעם, האבן זיי זיך געפילט אזוי ווי איינער נאך א יום כיפור וואס ער האט געדאווענט מיט אלע טעמים, ער פילט זיך, ער, אוי, ווי גייט מען יעצט, ווי נעמט מען צוריק דאס ביסל, דאס קליינע שטיקל ליבשאפט וואס ער, ער האט געהאט אינמיטן דאווענען צו אינמיטן שמונה עשרה. דוד המלך זאגט, צמאה לך נפשי, כמה לך בשרי, כן בקודש חזיתיך, לראות עוזך וכבודך, זאגט דער בעל התניא. אז דוד המלך האט געזאגט כן, הלוואי בקודש זאל איך אזוי גליסטן ווי איך האב געגליסט צו דיר אין חוץ לארץ, ווייל א זאך וואס דער אייבישטער באהאלט זיך און דו דארפסט אים טרעפן איז עס אסאך מער, יעצט די אידן זענען געווען אין מצרים, זענען געווען אין די מ"ט שערי טומאה, און זיי האבן געזען אזא התגלות, און. למעשה האבן זיי נאכדעם געבענקט נאך דעם. יעצט, ס'ווערט געברענגט פון מהר"ל אין גבורות, אז דער אייבערשטער האט עס דירעקט געמאכט, ווייל ער האט געוואלט אז נאכדעם זאלן זיי צוריק קומען צו די זעלבע מדריגה מיט די קדושה, מיט דעם ציילט מען די ספירה, און ביי שביעות איז מען מקבל די תורה בטהרה. איז ווען מ'האט געזען דעם אייבערשטן ביים ים האט מען אים געזען כגיבור ואיש מלחמה. די אידן איז געווען די זעלבע בחינה, זיי האבן זיך געמוזט שלאגן נאך. מיט די טומאה מיט די קליפות. שפעטער ביי קבלת התורה איז עס געווען כזקן מלא רחמים ווייל יעדער איז שוין געווען פול מיט טהרה, מען האט געציילט פון פסח ביז שבועות די ספירה און מען האט זיך געגרייט. און וועגן דעם ווען די אידן זענען ארויס פון מצרים און זיי האבן געבעטן מים מים, דאס איז געווען דער אבני שיש טהור דער מים וואס זיי האבן געבעטן ווייל זיי האבן נישט געקענט ווייטער פונקציאנירן פון אזא אראפפאל פון אזא גרויסע קדושה, דעם האט דער אייבערשטער געזאגט ער זאל נעמען דעם. שטעקן און שלאגן דעם שטיין, דאס איז דער אבני שיש טהור, ווערט געברענגט אין די קבלה ספרים, און למעשה האט דער אייבערשטער געוואלט זאלן זיך צוריק אויפהייבן, און דאס איז אויך געווען דער ענין וואס זיי האבן געבעטן נאך דעם פלייש, ווייל די איינציגע וועג ווי א מענטש קען זיך אויפהייבן איז טאמער. ער ארבעט אויף די תאוות, ער ארבעט, און אז זיי האבן געגעסן נאר מן, האבן זיי דאך נישט געהאט קיין שום וועג צו ארבעטן אויף די תאוות, און האבן זיי געבעטן דעם אייבערשטן, אונז וויל מיר פלייש, און דער אייבערשטער האט געזאגט פיין. שפעטער, ווען ס'איז שוין געווען אינמיטן נאכן עגל, שוין געווען שפעטערדיגע סדרות, האבן זיי אויך געבעטן וואסער, האט דער אייבערשטער געזאגט רעד נאר נישט שלאג, און די זעלבע זאך, זיי האבן געבעטן בשר, איז דער אייבערשטער ברוגז געווען, ווייל דעמאלטס איז עס נישט געווען מיט די בחינה, וואס זיי האבן געוואלט צוריק קומען צו דעם זעלבן פילינג צו דעם הויעכן מאמענט וואס זענען געווען וואס זיי זענען ארויס פון מצרים וואס זיי האבן געזען דעם אייבערשטן כגיבור איש מלחמה, דאס איז געווען די תשוקה, די גליסטן. יעצט איז דא אסאך צו רעדן אויך וועגן דעם אויכעט, אבער איך וויל נישט אויפהאלטן צופיל מיט די דרשה, סאו איך וועל צוקומען צו די פעדעפיילס. אונז געפין מיר אויכעט ביי די הפטורה די וואך. דאס איז אין שופטים סימן ד' און סימן ה', דבורה אשה נביאה אשת לפידות היא שופטה את ישראל בעת ההיא און ס'געווען דארטן א גאנצע פרשה פון ברק בן אבינועם מקדש נפתלי, גערעדט פון קדש נפתלי האב איך מיך דערמאנט אז ס'דא יעצט איינער א גרויסער צדיק ר' לייזער שלמה שיק, ער האט געגרינדעט אין יבניאל א שיינעם ישוב פאר אפאר הונדערט ספרדים. און ער איז יעצט זייער קראנק אין שפיטאל, ער דארף האבן א רפואה, ער הייסט אליעזר שלמה בן מלכה, זאלן דער אייבערשטער העלפן ער זאל געזונט ווערן און ארויס גיין פון שפיטאל, זיין פלאץ יבניאל דאס איז די חלק פון נפתלי, יעצט ווערט געברענגט אין זוהר. אז ווען משיח העט קומען, קודם העט ער זיך באווייזן אין חלק פון נפתלי. דער מוהרא"ש פלעגט עס אלץ זאגן פאר זיינע מענטשן, צו וויסן, עטס ווייסט נישט וואסערע הייליג פלאץ עטס זענטס דא, ס'איז קדש נפתלי. ס'איז נישט קיין חילוק יעצט צו דעם שמועס, אבער איך וויל נאר מ'זאל אים אינזין האבן, אליעזר שלמה בן מלכה זאל האבן א רפואה שלימה. על כל פנים, איז געווען דא א גאנצע מעשה אין תנך, אז ס'איז געווען א גרויסע מלחמה,

וויאזוי ס'זאל נישט זיין, על כל פנים, דא איז געווען די גאנצע זאך וואס האט זיך אפגעשפילט ביי די הפטורה אז סיסרא איז אנטלאפן צו אוהל יעל אשת חבר הקיני ווייל ס'איז געווען דעמאלטס שלום צווישן מלך חצור און צווישן חבר הקיני קיצור יעל איז ארויס געגאנגען פאר סיסרא און האט געזאגט קום אריין צו מיר אין שטוב און ויאמר אליה האט ער געזאגט השקיני נא מעט מים געב מיר אביסל וואסער כי צמאתי ווייל איך בין דארשטריג. ותפתח את נאוד החלב ותשקהו ותכסהו, זי האט אים געגעבן צו טרינקען מילך און ער איז גוט איינגעשלאפן, נאכדעם האט זי גענומען דעם נאגל וואס ס'וואס ס'האלט אן דעם טענט און זי האט אים אריין געשטאכן אין קאפ אריין און זי האט אים געהארגעט, און דעמאלס ווען ס'איז געווען דער נס האט דבורה און ברק בן אבינועם געזונגען א גאנצע זאך, דאס איז איינע פון די עלף שירות וואס איז דא, דאס איז די שירת דבורה. איז זי אינמיטן זינגען פון די ווערטער שטייט אזוי, מים שאל, געבעטן האט ער וואסער, און חלב נתנה, געגעבן האט זי מילך. על כל פנים דאס איז דער ענין פון די מים, און דאס איז דער ענין פון דעם חלב אויכעט, אז ס'איז דם נעכר ונעשה חלב. סא יעצט דאס איז געווען דער חילוק צווישן דא אין פרשת בשלח, ווי די אידן האבן געבעטן וואסער און זיי האבן געבעטן פלייש, און אויכעט אונז געפינען מיר אין פרשת בהעלותך אז זיי האבן געבעטן פלייש און דארטן די אייבערשטער איז זייער ברוגז געווארן, און אין פרשת חוקת געפינען מיר אז זיי האבן געבעטן וואסער, ווייל דא איז עס געווען אז זיי האבן נאך געוואלט צוקומען צו דעם זעלבן שאיפה, צו דעם זעלבן הויעכקייט וואס זיי האבן געהאט פון ראתה שפחה על הים, דאס נאנטקייט פונעם אייבערשטן וואס ער האט זיי געוויזן אזויפיל געוואלטיגע התגלות השם, שפעטער. איז עס שוין געווען גשמיות'דיגע וואסער, גשמיות'דיגע פלייש, און במילא איז אזוי ווייט איז עס געפאלן אז משה רבינו איז דורך געפאלן ווייל ער האט געשלאגן דעם שטיין, האט אים דער אייבישטער געזאגט יען לא האמנתם בי להקדישני וועסטו נישט אריין גיין אויף ארץ ישראל. שוין, יעצט וועלן מיר צוריק קומען דא, די וואך שטייט אויכעט זכור את יום השבת לקדשו, כ'האב געמאכט אמאל שיעורים פאר בחורים ס'האט זיי זייער אויפגעהויבן, מ'דארף וויסן רבותי דער שבת איז זייער זייער מוזנח דא, דא די סעקריקן חברה האבן א פראבלעם יא אן עירוב נישט אן עירוב, דער שבת ווערט אויסגענוצט אין בארא פארק איז דא א פארק אויף עיטינט עוועניו פיפטי סיקס פיפטי סעווען סטריט, ס'גייען קומען זיך דארט צאם אין די צענליגע און אין די צענליגע בחורים, יונגע בחורים, ס'איז דא אינגעלייט דארט, מען רייכערט דארט שבת, מען טרינקט דארטן אלקאהאל, ס'איז א שרעק וואס גייט פאר, ס'איז אויך דא אויף עיט עוועניו, איז דא דארטן ביי פארטי סיקס סטריט איז דא אזא קלאב פון די טשייניז וואס מען גייט דארט אריין מען שפילט שבת, ס'איז געפערליך דער חילול שבת. די בחורים טעקסטן זיך אום שבת, זיי פילן נישט אז זיי טוען עפעס אן עוולה, קיינער לערנט נישט, מען לערנט הויעכע זאכן, מען לערנט טיפע זאכן אין הלכות שבת, מען לערנט מגן אברהם מיט ר' זאב, אלעס איז פיין, אבער מען דארף אויכעט רילעיטן צו די היינטיגע פראבלעמען אז די בחורים זאלן וויסן וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט. ביים עירוב האט מען געמאכט אפאר טאלער האט מען געמאכט א גאנצן שטינק אין די גאס, אבער ווען ס'קומט צו ערנסטע חילול שבת איז נישטא ווער ס'זאל מעורר זיין. מ'דארף וויסן אז אין זכות פון שבת לעבט מען א גאנצע וואך, שבת איז משפיע אויף א גאנצע וואך, ס'איז דא א זייער שיינע מעשה, א מענטש איז אמאל געגאנגען אין די גאס און ער האט געטראגן א שווערן פעקל, איז דורכגעפארן א איד א גביר מיט א פיאקער און ער זאגט דעם איד קום קומט ארויף איך וועל אייך מיטנעמען וואס דארפט איר שלעפן, כ'האב דאך א פיאקער. און דער איד קומט ארויף. פארוואס נישט? בקיצור, איז געגאנגען דער איד און ער האלט דעם פעקל אויף זיך א גאנצן וועג פארנדיג. פרעגט אים דער מענטש וואס האט אים ארויפגענומען, פארוואס האלטסטו דעם פעקל אויף דיר? קענסט דאך אראפלייגן דעם פעקל אויפן וואגן. ס'דארף דיך דאך נישט א גאנצן צייט ווען מ'פארט זאל עס זיין שווער אויף דיר. זאגט ער וואס הייסט איך וויל דאך אבער אז די פעקל זאל מיטקומען מיט מיר, נעמט ער זיך לאכן, דו מיטן פעקל פארט איר אין זעלבן פיאקער. זעלבע איז דער דובנער מגיד מסביר, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן דעם שבת, דער שבת איז נאר א נסיון פאר א איד וואס ער איז נישט קיין מאמין, א מענטש וואס ער איז בוטח בהקדוש ברוך הוא, און אויף דער אייבערשטער קוקט ער ארויף אז ער זאל אים געבן פרנסה און. אלעס וואס ער ברויך האבן, אזא מענטש איז נישט שווער צו האלטן שבת, ווייל יענער דער וואס האט נישט די אמונה איז אים שווער צו האלטן דער שבת, ווייל ער האלט אז דער שבת ברענגט אים די פרנסה נאך א טאג פון די וואך וואס ער ארבעט, אבער א איד וואס ער גלייבט אז אלעס כל שיתא יומין מיניה מתברכין, דער שבת איז לית ליה מגרמיה כלום, אבער ער ברענגט אויפן מענטש און אויף די וועלט די גאנצע השפעה. איז זאגט דער דובנער מגיד דאס איז אזוי ווי יענער, דער וואגן פארט, דער מענטש איז אויפן וואגן און דאס פעקל איז אויפן וואגן און ער האלט דאס פעקל אויף זיך, ניין ס'פארט שוין פון זיך אליין. יעצט, ס'שטייט אויך וועגן כיבוד אב ואם, תנא דבי אליהו אין פרק כ"ו ברענגט אזוי, די מצוה פון כיבוד אב ואם איז א מורא'דיגע זאך, פארוואס שטייט נאנט מצות כיבוד אב ואם צו שמירת שבת? דאך צו לערנען אז אין זכות פונעם מצוה פון שבת קומט א מענטש נישט צו צו קיין עבירה, און אפילו ער זינדיגט יא עפעס אמאל איז אים דער אייבערשטער מוחל אין זכות פונעם שבת. אזוי שטייט אין תנא דבי אליהו, זכור את יום שבת לקדשו וכבד את אביך ואת אמך, וכי מה ענין זה אצל זה? וואס האט איינס מיטן אנדערן? אלא ללמדך שכל זמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, ווי לאנג א מענטש איז מכבד זיין טאטן זיין מאמען אין חטא של חילול שבת ולא חטא של שום דבר בא על ידו ואם חטא נמחל לו איז אים דער אייבישטער מוחל. קענטס בפשטות זאל איך ענק זאגן אז מען פירט דעם שבת איז דארף צו זיין האבן די עלטערן הנאה פון דער ווייל קיינער וויל נישט זען זיינע קינדער זענען חלילה מחללי שבתים. זאגט ער ווייטער, דער תנא דבי אליהו, דאס איז אין פרק כ"ו, ובזמן שאדם מכבד ומזין ומפרנס את אביו ואת אמו בילדותו ובזקנותו, ווען א מענטש איז מכבד און ער איז מפרנס זיינע עלטערן ווען זיי זענען יונג און ווען זיי זענען אלט, למה הוא דומה, צו וואס איז ער גלייך, למלך שבא אצלו בן אוהבו, צו א קעניג וואס ס'קומט זיינס א ליבהאבער'ס א זון. אמר לו המלך, זאגט אים דער מלך, בני מה זה מאין אתה בא, פון וואו קומסטו, אמר לו מבית אבי ואמי. אמר לו המלך אביך ואמך מה הם עושים, וואס מאכט דיין טאטע און דיין מאמע? אמר לו נפטרים בשלום לבית עולמו, זענען געשטארבן, זענען נפטר געווארן, און זענען געגאנגען צו זייער בית עולמו. אמר לו המלך בני מיין קינד ברוך אתה, געבענטשט ביסטו ותהיה לך קורת רוח בעולם, זאלסט

קעניג פאר דעם יונגל פון דעם פריינד, קום אין מיין הויז ואראה לך מה שגנזו לך אביך ואמך, איך וועל דיר ווייזן וואס דיינע עלטערן האבן אייביג איבערגעלאזט פאר דיר, דא ביי מיר, וואס דיינע עלטערן האבן דיר איבערגעלאזט, כך מי שמכבד וזן ומפרנס את אביו ואת אמו עד שנפטרו בשלום לבית עולמם, ווער ס'איז זן ומפרנס זיינע עלטערן ביז זיי גייען בשלום וגם הולך בדרכי שמים און ער פירט זיך ערליך, זה עושה נחת רוח לאביו ולאמו, אמר לו הקדוש ברוך הוא זאגט אים דער אייבערשטער, בני מיין קינד בוא ואראה גנזי שמים שהם גנוזין לך אצלי, קום איך וועל דיר ווייזן וואס איך האב פאר דיר דא באהאלטן מפני שכיבדת ופרנסתך לאביך ואמך ווייל דו האסט מכבד געווען און מפרנס געווען דיין טאטן און מאמען, ועשית לי נחת רוח במעשים טובים שלך, דו האסט מיר פארן אייבערשטן געטון א נחת רוח און אויכעט לאביך ואמך. נאמר ויבואו עליך כל הברכות האלה והשיגוך, תשמע בקול השם אלקיך, אימתי יבואו עליך כל הברכות האלה אם תשמע בקול השם אלקיך והלכת בדרכיו. מען זעהט היינט זייער אסאך עלטערן ליגן אין שפיטעלער וואכן חדשים און יארן און ס'איז א בורדן פאר די גאנצע פעמילי, פארוואס טוט דאס דער אייבערשטער? איז בפשטות איז זייער גוט גרינג צו פארשטיין, עשיו געוועלטיגט אויף אונז וועגן דעם ווייל ער האט אפגעגעבן כיבוד אב ואם. איז דא א קיטרוג אין הימל? זאגט דער אייבישטער לאמיך זעהן מיינע קינדערלעך זאלן אויך מאכן אזא כיבוד אב ואם, ממילא עמער אונז מתקן זיין דעם חטא וואס ס'איז געווען אז עשיו איז געווען מכ ער האט מכבד געווען מער דעם טאטן ווי יעקב אבינו, און אין די זעלבע צייט עט אונז דער אייבישטער אויסלייזן דורך דעם ווייל אז ס'זאל נישט זיין מער עשיו'ס זכות אזוי שטייט דארטן אין נביא, דער נביא זאגט ביבש קצירה תשברנה ווען ס'טריקענט אויס די תבואה, צעברעכט זיך, זעלבע אויך איז די זכותים פון עשו ווערן קלענער ווי די זכותים פון יעקב, און עט אלעס זיין אם ירצה השם גוט. סוי, יעצט לאמיר צוקומען צו די פעדאפייל סיטועשאן. קודם כל איז אזוי, הרב הצדיק רבי לייזער בערלאנד שליט"א, דער נואף הידוע, דער וואס ער באהאלט זיך און מחלל שם שמים ברבים, האט געזאגט צוויי ליגנטס אין קאורט די וואך. איינס האט ער גע'טענה'ט אז ער ווייסט נישט וואס דער עולם וויל פון אים, ער איז אימפאטענט. אימפאטענט מיינט אז. ער קען שוין נישט אפילו בועל זיין א פרוי ווען ער וויל. בקיצור, ער זאגט אז ער קען נישט סעקשועלי אביוזן א פרוי אדער א מיידל, ממילא איז אלעס ליגנט. די צווייטע זאגט ער אז ער איז א האלאקאוסט סורווייווער און ער איז געווארן געאינדזשערד אין בשעת די האלאקאוסט און ער איז געווארן זייער קראנק אין די נאצי דעט קעמפס און ער ליידט נאך אלץ פון די אינדזשעריס און פון די אילנעסעס. שוין, זייער פיין. אזוי האט ער געזאגט אין קאורט אוו לאו. יעצט הערט אויס. צו ער איז אימפאטענט צו נישט, דאס ווייסט מען נישט. יעצט, מען קען וועלן אנטאטשן א פרוי אפילו מ'איז אימפאטענט, אבער ער האט געמאכט ליצנות פון זיך, נישט פונעם דזשאדזש. די צווייטע זאך איז, אז די צייטונג איז דערגאנגען אז ער איז זיבן און זיבעציק יאר אלט, און ער איז בכלל נישט געווען אין לאגער. יוי דאס אלעס א טיאטער שפילער. ס'איז אנבעליוועבל. די צייטונג איז דערגאנגען, ס'איז דא א דאטש נוספעיפער וואס איז דערגאנגען אז נישט נאר ער איז נישט קיין האלאקאוסט סורווייווער, ער איז אינגאנצן נישט געבוירן אין יוראפ, ער איז געבוירן אין פאלעסטיין אין פרי סטעיט איזריעל. דאס אלע צרות איז אנבעליוועבל. ער האט געמיינט אז ער איז אין פישפיקלאדאן אדער אין הוידענאנאש. ער ווייסט נישט אז וואס ער זאגט ווערט ריקארדעד און די גאנצע וועלט וואטשט. בקיצור, ס'דא איינער א שרייבער, הערמאן בוקאמאן, ער האט זיך גענומען אין די הענט אריין, ער האט אנגעהויבן מיט דעם חברה'מאן, האט אים געפרעגט, זאג מיר פונקטליך וויאזוי ס'איז געווען, הייבט ער אים אן צו דערציילן אז ער איז געבוירן טאקע אין ארץ ישראל, אבער ער איז געפארן אויף דייטשלאנד צו וויזיטן רעלעטיווס און ער האט הי ענדעד אפ אין בוכנוואלד אין ניינטין פארטי טרי, און ער געדענקט ווי ער איז געשלאפן אויף די קאלטע קאנקריט פלארס. און ער האט געזאגט אז ער ליידט נאך אלץ פעין אויף די לעגס און אויף די דזשוינט, בקיצור און דאס אלעס איז פארשריבן און ס'איז געווארן לעבעדיג אין די גאנצע וועלט פון דעם ליגן. יעצט איז דא דא יעצט זיבעציגסטע אניווערסעטי פון די ליבערעישן אוו אוישוויץ, ס'איז יעצט געווען די זיבעציגסטע פארשטייסט, און ער איז זיבן און זיבעציג יאר אלט און ער זאגט אז ער איז געווען אין אוישוויץ, עניוועי זיי לאכן פון אים אלע צייטונגען די דזשעי טי עי יעדער איינער. ער לאכט פון אים. די דזשעי טי עי שרייבט קלאר אז ס'איז נישט דא קיין שום רעפרענסעס מיט אים מיט די האלאקאוסט. יעצט איז דא בר אילן יוניווערסיטי דא איינער צבי מארק הייסט ער, ער איז א א גרויסער פיגור דארט אין די יוניווערסיטי, און ער פירט א חסידיק מאוומענט, און ער קען בערלאנד זייער פערזענטליך, ער קען זיין פעמילי מיט זיין היסטערי, ער זאגט ס'איז נישט דא אזא זאך אז ער איז געווען אין די האלאקאוסט. קיצור זאגט ער דער צבי מארק אז די גאנצע זאך איז איין שטיק שקר, און יעצט האט ער אנגעהויבן צו רעדן אן אנדערע שפראך, לעזער בערלאנד זאגט אז פארן צייטונג אז די איזרעילי קאורט וויל אים פראסעקיוטן ווייל ער האט פעיווערעבל וויוס פאר די פאלעסטינער. איז אויך א זאך, יעדער לאכט ווייל ער איז דאך דער וואס האט געבויעט זיין בית מדרש אין די אלטע שטאט מען זאל הרג'נען די אראבער ער הייסט זיינע חברה זאלן אריין גיין אויף שכם שווארצערהייט עניוועי ער באקט שוין ליגנט איבער ליגנט די גאנצע יוראפ לאכט שוין און כלל ישראל זעט נעבעך אויס אזוי ביטער ס'איז אנבעליוועבל. יעצט דער אלן דערשאוויץ ארבעט אויפן זעלבן סיסטעם א ליגנער ער דיסדעינט יעדן און ער באליידיגט יעדן דאס איז דאך זיין סיסטעם. און ביז ווי לאנג ער האט געהייסן דער גרויסער אלן דערשאוויץ האט מען מורא געהאט פאר אים, זיין ווארט איז געווען אנגענומען, אבער היינט אז ער איז דער גרויסער ליגנער און יעדער ווייסט עס שוין, און ער האט אליינס איז דא אלעגעישאנס אז ער האט געוואוינט מיט אנדערעידזשד גערלס, במילא איז ער געווארן א געלעכטער, און רבותי אונז קען מיר זיך דאס נישט ערלויבן. ס'איז כלל ישראל אין געפאר אז מ'וועט זיך אזוי אויפפירן. יעצט איז דא א קאמפעני וואס ס'הייסט פייוו דאבעליו פי אר און זייער סי אי או הייסט ראן טרוסיאן, T-O-R-O-S-S-I-A-N, און ער האט זייער מיאוס אראפגעפליקט דעם אלן דערשעוויץ, דאס איז זייער א גרויסע פאבליק קאמפעני, אז גייסט ארויף אויפן אינטערנעט קענסטו זעהן אז זיי האבן די גרעסטע ביזנעסער אין אמעריקע, נוצט מען נוצט מען דעם. קאמפעני אז מ'זאל מאכן פאבליק רילעישאן. בקיצור און דער ראן טראסיאן האט אים אזוי אפגעפליקט און באליידיגט איז למעשה אלן דעשעוויץ האט געמוזט אפאלעדזשייזן פאר די אלע ליגנס וואס ער האט געזאגט אויף און געשריגן אויף די לויערס און ס'איז געווען געדרוקט אינעם ניו יארק אבזערווער אז אלן דעשעוויץ זאגט איי ריספאנדעד אין ענגער טו וואט איי בעליוו וואז אינעפראפריעט קאמענטס ביי ראן טרוסיען ענד איי וויטדראו עני קאמענטס דעט ווער הערטפול. כאטש ער האט באליידיגט דעם ראן טרוסיען און ער האט אים איבערגעבעטן. העהעהעהה ער פארט נישט גוט דער דערשאוויץ, דער גרויסער לויער. עניוועי, מען האט געמאכט אויכעט אז דער ראן טרוסיען זאל אויכעט זאגן א גוט ווארט אויף אלען דערשאוויץ ווייל ער האט זיך אפגעפרעגט. ער זאגט איך בין געווען ענגרי האב איך געזאגט וואס איך האב נישט געדארפט האט דער. טעראוסיען געזאגט אז אלן דערשאוויץ העז ווארקד היז אינטייער לייף פאר דזשואיש אינטערעסטס ענד היז דיעפ לאוו פאר דזשואס ענד איזריעל איז קליער ממילא האט ער אים געגעבן ווי מ'זאגט א קלאפ אויפן רוקן יעצט דער דזשואיש אבזערווער האט געפרעגט ווער האט געמאכט אז דער טעראוסיען זאל מער נישט רודף'ן דעם אלן דערשאוויץ איז ארויסגעקומען אז דאס איז געווען איינער א רב וואס ער הייסט ראביי ווייס, אבי ווייס. ער איז איינער פון די טשיעף ראבייס ביי די אר סי עי. בקיצור, ער לויפט שוין צו די רבנים, ער האט זיך אויסגעלערנט אזוי ווי די פעדאפיילס לויפן צו די רבנים, איז אז ער איז אויך א פעדאפייל אדער ער פראבירט צו בעקן פעדאפיילס האט ער אויכעט שוין נאר איין פלאץ ווי צו לויפן צו די רבנים. אבער דאס האט גארנישט צו טון מיט די לויערס וואס ער האט באליידיגט. דארט איז דא א לאוסוט, דארט וועט מען אים אהער נעמען, און זיי ווילן ער זאל קומען טעסטיפייען, און אז ער וועט שוין טעסטיפייען וועט ער מוזן אויסזאגן אז ער איז אויך געווען אינוואלווד, ממילא האט ער נישט געטארט נעמען דעם קעיס און ריינוואשן דעם עפשטיין, ממילא מעג מען צוריק עפענען דעם גאנצן קעיס, און אז מען מעג עפענען דעם קעיס וועט ארויסקומען. שטעל דיר פאר ווער ס'איז אלץ אינוואלווד, קלינטאן, און ס'איז אינוואלווד דער פריים מיניסטער פון ארץ ישראל אויכעט, ער איז אויך געפארן מיט דעם זעלבן פליגער און האט געזען ווי מען רעיפט קליינע מיידלעך, ס'איז אנבעליוועבל. עניוועי, כ'האב ענק געזאגט אז איך בין געווען דער וואס האב געהאלפן מען זאל גרינדן אן ארגענעזעישן אין מעלבורן אוסטראליע, ס'הייסט אינאף, יעצט איז געווארן איז זייער זייער לעבעדיג ווייל די גאווערמענט האט געגעבן עפעס פֿינף הונדערט מיליאן דאלער פאר פראטעקטן טשילדרען און זיין ארגענעזעישן האט אויך באקומען פון דעם געלט און ער האט א ווארט ביי די רעגירונג סאיז נישט אזוי ווי ביי אונז וואס די רעגירונג איז קאראפטעט פון עי טו זי מען ארבעט אויף דעם איך זאג ענק מ'וועט אנקומען מערטשעם עכ"פ איז זענען געגאנגען די חברה און זיי האבן אהער גענומען יעצט די אלע קעיסעס פון די קינדער וואס מ'האט מאלעסטעט אין חבד אין מעלבארן, שטעל דיר פאר מ'האלט ביי פֿופֿצן קינדער און די אלע גייען יעצט קומען טעסטיפייען. דער וואס ס'פירט עס הייסט מעני וואקס, זיין טאטע הייסט צפניה וואקס, און כ'האב ארויפגעלייגט א טרענסקריפט פונעם קאורט וואס ער זאגט אלס עדות. ווי ער זאגט אז אונז זעמיר געקומען צובראכענע מענטשן, אונז האמיר נישט געוויסט גארנישט. און מיר האבן ארויפגעשטעלט א דור מיט בלוט און מיט שווייס, און נאכדעם וואס האט מען געטון מיט אונז? מען האט גענומען אונזערע קינדער און מען האט זיי מאלעסטעט, ער אליין זאגט עדות אז ער איז געגאנגען זאגן פאר חבד אז ס'איז צרות, און למעשה האט קיינער גארנישט געטון. יעצט, כ'האב געזען אויף די ליסט פון די וויטנעסעס איז דא זיבעצן וויטנעסעס, ס'איז דא ר' מרדכי גוטניק, דער איז דער ראביי וואס האט מיך גערופן פאר די מקווה, ראביי יעקב גלאזמאן, ס'איז לעבעדיג וואס דא טוט זיך. ראביי אברהם גליק, דאס איז דער מיט די לאנגע ווייסע בארד, דער ליבאוויטשער. מיסיס נחמיה בענעדיקט, הע, איך האב נישט געוואוסט אז נחמיה איז א מיסיס, קען זיין וועגן דעם האט ער געטאטשט א מיידל, און יוסף פעלדמאן, און פנחס פעלדמאן, און משה גוטניק, דאס איז דער משה גוטניק דער גרויסער עושר, ס'איז מורא'דיג וואס טוט זיך יעצט, און אזוי העט עס אויסזען ביי אונז אויך, דזשאסט גיוו אס אינאף טיים, ס'גייט ביי אונז אויך אזוי אויסזען, אונז ארבעט מיר מיט די רייט קאנעקשאנס און מיט די רייט פיפל. אונז גיי מיר דאס נישט צולאזן. סאו ברוך השם אבי ס'איז ערגעץ איז שוין כאטש גוט. איז זיי האבן אויכעט אין קאורט ווי זיי זאגן אז ס'איז דא איינער וואס ער הייסט שמואל דוד ציפרוס, כ'האב ענק שוין געזאגט אים האט מען איינגעזעצט א גאנצע מעשה, זאגן זיי יעצט אז דער ציפרוס איז א באקאנטער פעדעפייל געווען און חבד האט אים באצאלט אז ער זאל מאכן די שלעסער אויף די מקווה'ס און ער זאל אבאכט געבן אויף די מקווה'ס. און הערט וואס דא טוט זיך. און דערווייל איז ער געווען דער גרעסטער חזיר. אזוי ווי אונז האמיר געהאט דא דעם פליישמאן אין בארא פארק. א חזיר א מניוול. געטשעפעט בחורים און אפילו אינגע לייט ביז צו די פערציג. געהאט א לאך אריינצופּיפּן די פרויען וואס זיי גייען אין מקווה. און ער האט געפירט א מקווה. אויף אים האט מען זיך פארלאזט. איז בקיצור איז די גאווערמענט האט יעצט אויסגעהערט אין אוסטראליע אז דער דעיוויד ציפרוס וואס מען האט איינגעזעצט. ער איז געווען גאר דער וואס ער האט געפירט אינגאנצן די מקווה. איר פארשטייט? יעס, ס'איז דא צוויי מודעות, איינס איז אז מ'זאל מתפלל זיין פאר דעם רב וואלמארק ער זאל אפגעהיטן ווערן פון דעם קאורט, און די צווייטע איז אז מ'גייט נאכן געלט פאר אים ווייל ס'קאסט אים אסאך געלט די לויערס, יעצט ווער איז רב וואלמארק? רב וואלמארק איז איינער, ער איז א איידעם ביי איינער וואלפסאן וואס ער האט געבויעט שפיטעלער אין זייער אסאך גרויסע שטעט אין ארץ ישראל, ער איז געווען א ביליאנער, ער האט גענומען אן איידעם און דער איידעם. האט זיך אריינגעלאזט אין די פאלשע גיטין און מען האט געשלאגן מענטשן, כ'האב ענק געזאגט אפאר חדשים צוריק מען האט אים אויפגעפיקט און ער איז אויף גרויסע צרות עס איז אינדרויסן איך מיין אויף פֿינף הונדערט טויזענט דאלער בעיל, אקעפנים איז אזוי שטעלט ענק פאר די חוצפה, חוצפה איז אזוי קומט א מענטש ווי נחמיה וועבערמאן וואס ער זינדיגט אפ מיט אידישע טעכטער און נאכדעם גייט כלל ישראל אים צאמנעמען געלט. האסט געהאט גענוג געלט צו זינדיגן, האב גענוג געלט צו באצאלן דיינע שולדן, ווען נישט, נעם א לויער אן געלט, די גאווערמענט גיבט יעדן צו א לויער, טאמער האט ער נישט קיין געלט, אוודאי נישט דער בעסטער לויער, אבער וואס הארט ענק מיט דעם? וואלמארק א איד א מולטי מולטי מיליאנער, און אים דארף מען אונז גיין יעצט צאמשטעלן געלט, הערט א חוצפה, א חוצפה שאין כדוגמתה.

ס'דא אלעגעישענס, אבער איין זאך קען איך דיר זאגן, ס'דא א ווידיאו א קליפ ווי ער איז געווען דעם געוועזענעם מוצאי שבת, שבת שירה, און מ'האט סעלעברעיטעד די שירה מיטן קריעת ים סוף, און לעזער האט זיך אראפגעלייגט מיט זיין טלית אויף דר'ערד, פראגדן איז געזעסן מיטן רוקן אויפן פלאר און מיטן בויך צום דאך. ביי די וועי וויאזוי האט מען געוויסט אז שבתי צבי איז פון די סטרא אחרא? ווייל דער ציצית נובל צבי האט געוואי עדות געווען אז ער שלאפט פראגדן, ער שלאפט אויפן רוקן, ס'איז קעגן די הלכה און ס'ברענגט צו צו אנדערע פראבלעמען, על כל פנים למעשה זעהט מען א ווידיאו, ס'איז אנבעליוועבל, ווי די חסידים קריכן אים ארונטער אונטער די פיס, מ'זעהט ווי לעיזער בערלאנד ליגט פראגדן און די חסידים קריכן אים ארונטער אונטער די פיס. ס'איז אזא חזר'ישע ווידעא, כ'האב עס ארויפגעלייגט אויף מיין בלאג, ס'איז אנבעליוועבל. און דאס איז לעיזער בערלאנד. צו צו ער האט געטאטשט פרויען צו נישט ווייס איך נישט, אבער ער איז א נואף א חזר דאס ווייס איך, דאס קען יעדער זעהן. יעצט וויל איך ענק זאגן, יעצט ארבעט מיר ווייטער אז מען זאל אפשטעלן פעדעפיליע, און איך שריי אז אין ברוקלין פאלט מען צוריק ווייל אונז האמיר דא דעם טאמסן מיט די סאטמארע חברה מיט די אגידה, איז ס'דרייט זיך א וועלט. אונז רעדן מיר מיט אנדערע צייטונגען אויכעט. בקיצור, מען האט אנגעהויבן אין אלע סקולס צו פרעגן אויס די קינדער צו איינער טשעפעט זיי מיט אלעם, ס'איז מורא'דיג. יעצט איז דא א גרויסער צייטונג אין לאנדאן, ס'הייסט די מירער, און דער מירער האט האט אנגעהויבן זיך אריינצולאזן דערין, יעדער לאזט זיך דאך היינט אריין, דאס איז דאך די טאלק אוו די טאון, שרייבט ער אזוי, א רעיפיסט עידזשד פאר איז עמאנג אלמאוסט עיט הונדרעט טשילדערן אינוועסטיגעיטעד, פאר סעקס קריימס, דאס מיינט אזוי. אַכט הונדערט קינדער פון די עידזשעס פון פֿיר אנגעהויבן האבן געטוען סעקס קריימס. עטס געדענקט איך האב ענק געזאגט מען דארף שוין לערנען קינדער פון צוויי און פון דריי יאר, קוק וואס דא טוט זיך. פון פיר יאר איז מען האט מיט זיי געטוען סעקס קריימס, און זיי האבן געטוען מיט אנדערע שוין אויכעט, ווייל אז מען לערנט אים אויס וויאזוי מען טוט די אלע מנוול'ישע זאכן איז ער ווערט ער א קענדידעיט. דריי יעריגע יונגלעך האט מען געטראפן אין סקול וואס האבן מאלעסטעט אנדערע קינדער אויך. סא איך וויל ענק זאגן נאכאמאל רבותי דאס האבן מיר נאך א לאנגע מלחמה, דאס איז א מלחמה להשם בעמלק, אבער איין זאך קען איך ענק זאגן, אויב וועט עטס מיך פאלגן און ס'עט דא זיין די אווערנעס, דעמאלטס וויל איך ענק זאגן האט עטס געמאכט די זאך. מען דארף אנהייבן מיט יעדן יונגל צו לערנען וואס דאס הייסט נישט צו טאטשן די פרייוועט פלעצער, נישט צו לאזן קיינעם זיך ארויפזעצן, און אפילו נישט א חבר, אפילו נישט זיין עלטער. יארן צוריק האב איך גערעדט נאר פון טיטשערס, שפעטער האב איך געטוישט, איך האב געזאגט יעצט וויל איך אריינגיין אז די זעלבע זאך איז איין קינד פארן צווייטן. סאו רבותי ווי העוו טו סטארט עדיוקעיטינג אווער טשילדרען אדערווייז יו גאנא לוז. יעצט דער סקולענער רבי האט געזאגט אז די טמא'נע כלי דאס איז די אינטערנעט איז נישט נאר דאס אז מען טאר עס נישט האבן מען מוז זען אן אנדערע זאל עס אויך נישט האבן און מען דארף זאגן און מען דארף זאגן נאכאמאל און מען דארף כסדר האלטן און איינרעדן און טאמער זאגט מען נישט איז עס גלייך ווען מען האט עס אליינס אין שטוב. אבער כ'וואלט געזאגט פארן סקולענער רעבן, יפה דיברת, נאר איין זאך. די זעלבע איז מיט סעקשועל אביוז, מען דארף רעדן דערפון און רעדן דערפון און נאכאמאל רעדן דערפון, און ס'איז נישט גענוג אז מען רעדט אז מען דארף זען אז ס'זאל נישט געשען, און אז דו ווייסט איינער וואס ס'טוט עס דארף מען אים איבערגעבן פאר די פאליס, ווייל ס'איז נישט גענוג מיט דעם וואס דו זאגסט פאר יענעם, ווייל אידן זענען ערבים זה לזה, און אז איינער פארשווייגט עס איז אזוי ווי ער אליינס האט געזינדיגט. יעצט דער באבובער רב איז געפארן מיט א שיינע נסיעה, ס'קומען שוין ווידיאוס מיט פיקטשערס ברוך השם, אז ס דערווייל איז אלעס אין בעסטן ארדענונג, כ'האב געזעהן פיקטשערס, מ'האט צוגעשטעלט אזאלכע לאנגע פארענטשעס, כ'האב ענק שוין געזאגט פארענטשעס איז די גרעסטע קילער ביי כלל ישראל, די סעקאנד, די ערשטע די מקווה'ס, און מ'זאל אויך וויסן אז נישט יעדער וואס ס'פארט מיט די באבעווער גרופע איז א באבעווער, און נישט יעדער וואס ס'פארט מיט די באבעווער גרופע איז א ערליכער, פונקט ווי ווען עטץ קומטס אויף ארץ ישראל ווייסט עטץ נישט ווער ס'עט ענק מאלעסטן ווייל עטץ קענטס נישט קיינעם, אזוי קען מען דא אויך נישט קיינעם. יעצט נישט אז איך זאג חלילה אז ס'איז דא עפעס א פראבלעם מיט די גרופע, אבער ס'איז דא גענוג פראבלעמען ווען ס'קומען פרעמדע מענטשן, ס'איז געווען ביליג טיקעטס, מ'האט זיך מיטגעכאפט, זאל מען וואטשן אויף די אלע זאכן וואס כ'האב געזאגט פאריגע וואך, און כ'האב באקומען אסאך שכויעח'ס דערפאר, און זייער אסאך מענטשן האבן מיר באדאנקט, און דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל זיין מיט גרויס סייעתא דשמיא, און אלעס זאל זיין אין ארדענונג. יעצט האב איך באקומען א טעלעפאן קאל פון ענגלאנד, איך ווייס נישט ווער ס'איז, און איך וויל דער עולם זאל עס אויסהערן, ווייל איך זאג דאך אייביג מ'עט דאך אונז נאך ארויסווארפן פון איבעראל, די ערד וועט ברענען אונטער אונז, פארוואס? פאר איין זאך, אונז ווייסן וואס די ערד וועט ברענען, ווייל אונז האמיר נישט געמאכט קיין סעיפטי פאר קינדער, האמיר מחלל געווען שם שמים, האמיר געוואוט פאר די דזשענדער לאו, און קיינער שטערט נישט פאר דעם. גאו וואטשטס און זעהטס, יעצט הערטס אויס א טעלעפאן וואס כ'האב באקומען פון לאנדאן,

און פאר די שומרים וואס זיי טוען דא, און געמאכט א ווידעא פיקטשערס ווי די שומרים שטייט צוזאמען מיט די נאציס אין אוישוויץ פייניגן אידן, און ס'טוט זיך דא גרויסע צרות, און זיי ווילן חוזק מאכן אויכעט זיך זען דא אין לאנדן מען האט געמאכט הכנסת ספר תורה'ס, האט מען געשריבן פרויען אויף איין זייט און מענער אויף איין זייט, און געשריבן אויף ענגליש אויכעט, סאו.

האט ער אויפגעהערט צו רופן, איך האב געזאגט ער איז אן עזות פנים, האט גערעדט אויפן דברי יואל, עס איז נישט יעצט וויכטיג, יעצט ער האט זיך ווידער אנגערופן ויפתח השם את פי האתון, ער האט עפעס א קשיא, איך וויל עטס זאלט עס הערן און איך וועל אים ענטפערן, דער אמת איז איך האב נישט געוואלט מאריך זיין אין דעם נושא, ווייל בחורים הערן דאך עס אויך אויס, האב איך נישט געוואלט מאריך זיין, האב איך עס געגעבן א ווארף אריין, אזוי ווי מען זאגט באקראי, האט ער זיך אנגעהויבן צו דינגען, איז וויל איך. עטס זאלטס הערן וואס ער האט צו זאגן איך וועל אים ענטפערן, און איך וויל דיך בעטן נאך א זאך, איך וויל דיר ענטפערן, אבער איך בעט דיך אז דו ווילסט קאל מיך אפ פרייוועט, קענסט אריינקערן קומען מיט א נאמבער וואס איך וועל נישט וויסן ווער דו ביסט, און איך וועל דיר אלעס מסביר זיין, ווייל איך מאך דעם האטליין מאך איך זייער שנעל, און איך מאך יעדער זאל פארשטיין, און אז דו הייבסט זיך אן צו דינגען איז דארף איך רעדן באריכות דערפון, יעצט קודם וויל איך מען זאל אויסהערן וואס ער פארקויפט.
האלא ר' נחום, א גוטן, כ'האב געזאגט כ'וועל צוריקרופן, דא איז די המשך, איר האט געזאגט אויכעט אז מסכת נדרים שטייט א פרוי וואס איין דד איז גרעסער ווי די אנדערע דד גייט זי ארויס אן א כתובה וועגן ווייל דאס איז א מעדיקעל פראבלעם, ר' נחום זאגט מיר זייט אזוי גוט זאגט מיר וואו איז דא אזא גמרא אין מסכת נדרים, איך ווייס נישט פון דעם, די מחבר ווייסט אויכעט נישט פון דעם, אין גמרא אין כתובות פרק המדיר ווערט אויסגערעכנט די מומין הפוסלים בנשים, און דאס איז גע'פסק'נט אין שולחן ערוך, אין כתובות איז דאס, דאס איז ע"ד ע"ה ס'איז דא א משנה וועגן דעם, און עס איז גע'פסק'נט אין שולחן ערוך אין סימן ל"ט דא האט איר ווייטער זיך טועה געווען ר' נחום זאלט מיר מוחל זיין, איך מיין נישט צו טשעפענען, איר זאגט אז איך לערן לקנתר, ר' נחום איך מיין נישט לקנתר, איך וויל איר זאלט אויפהערן צו זאגן זאכן וואס איז נישט אמת. זעצט זיך לערנען און נאכדעם וועט איר זאגן וואס איר האט צו זאגן. און ס'נישט דא, אין די גמרא שטייט אויכעט אזוי, אין דף עיין ה עמוד א' שטייט אזוי. תניא, רבי נתן אומר כל אשה שדדיה גסין משל חברותיה הרי זה מום. דאס מיינט אז אירע דדים זענען גרעסער ווי די דדים פון א אנדערע פרוי. גמרא פרעגט וכמה, וויפיל זאל זיין וכמה, אמר רבי מיישא בר בריה דרבי יהושע בן לוי, משמיה דרבי יהושע בן לוי טפח, פרעגט ומי איכא כהאי גוונא, גמרא אין יא, א גאנצע מעשה. דאס איז געפסקנט אין שלחן ערוך אבן העזר, סימן למד ט, סעיף, שוין זען. סעיף ד' שטייט אויכעט די זעלבע זאך, ודדיה גסין מחברותיה, טפח איז דאס א מום, דא קענט איר מיינען איר זענט גערעכט, ניין, ס'איז גרעסער, איינס איז גרעסער פון דעם צווייטן דד, ניין, אין ט"ז שטייט מפרש סעיף קטן ד' דארטן אויפן ארט גסין מחברותיה פירוש משאר נשים, אז אירע דדים זענען גרעסער פון דדים פון אנדערע נשים, נישט פון די אנדערע דד. און אזוי שטייט אויך אין דרישה. ניין. אזוי שטייט אויך אין. וועט שוין זען. אין פרישה, סימן ל ט, אות ט ו. טפח מחברותיה. פירוש משל אישה אחרת שהיא חברתה, אז די דדים איז גרעסער פון א צווייטע פרוי, נישט אז איין דד איז גרעסער פונעם צווייטן, האט איר זיך ווייטער טועה געווען. איך האב נישט קיין טענות, ס'קען זיין איר האט אזויפיל צער, אזויפיל יסורים, אזויפיל רדיפות, אז איר זענט זיך טועה, איך האב נישט קיין שום טענות, דאס קען זיין. און ס'קען זיין, שטייט אויף גרויסע אחרונים, געהאט גרויסע צער, גרויסע יסורים, און ס'איז געשען דארטן זאכן, ס'איז נישט אלעס געקומען אלעס אלעמאל אזוי פונקטליך, און ס'קען זיין איר האט דא גרויסע יסורים און איר האט עס זיך טועה געווען. אבער איין זאך מוז איך אייך זאגן, אין יורה דעה אין סימן א' אין אנפאנג איז דא א שמועס אז א שוחט וואס וואס ענטפערט פארקערט פון די אמת'ע זאכן איז זיין שחיטה פסול, די מחלוקת דארט אין ש"ך און ט"ז, פון ווען אן איז ער פסול, איז ער פסול מכאן ולהבא, צי למפרע, וועט איר אריינקוקן דארטן, ס'איז א גרויסע אריכות, על כל פנים אבער מכאן ולהבא איז ער זיכער פסול, ער האט פארלוירן די נאמנות, אז ער ווייסט נישט וואס ער רעדט האט ער נישט קיין נאמנות, ר' נחום איך מיין נישט צו טשעפענען, קען זיין איר האט אמאל געקענט אלעס, יעצט קענט איר נישט אלעס, איר זאגט זאכן וואס נישט ריכטיג. און עס איז פארפאלן, איר זאגט זאכן פארקערט ווי וואס עס שטייט, און איר לערנט נישט ריכטיג אפ פשט, איז איר דארפט דאך אפלאזן די אלע זאכן, דארפט אויפהערן זאגן די דרשות, אז איר ווילט זאגן א דרשה איר האלט איר טויג פאר אידישקייט, דארפט איר זאגן קלאר אז דאס מיינט איר יעצט, כדי מארגן האט איר אויסגעפינען זיך טועה געווען, קען זיין חרטה האבן, עס קען אזוי נישט גיין, איך האב געוויזן צוויי פלעצער איר זאגט נאמען פון א גמרא און עס שטייט נישט דארטן, עס שטייט אנדערע זאכן אינגאנצן. און איר מוזט צוריקציען, פארפאלן, איך וויל אייך נישט עפענען, אויך זאגט איר זאכן וואס זענען נישט אמת און פאקטן, איר האט געזאגט אז אין שטראסבורג איז דא א איד וואס הייסט ר' שלעזינגער, ער איז א ברודער פון דעם אנדערן ר' שלעזינגער פון מאנסי, ר' נחום, ס'איז נישט ריכטיג, זיי זענען נישט קיין ברידער. וואלט גיין אויסגעפינען דאס איז נישט קיין ברודער. יעצט וועל איך אייך ענטפערן בקיצור, ווייל ס'זאל נישט הייסן אז איך האב מיך טועה געווען און איך פסל מיין שחיטה, איך פסל דאך די גאנצע וועלט'ס שחיטה, אבער איך וויל אייך זאגן, איך בין נישט אריינגעגאנגען פונקטליך ווייל כ'האב עס געוואלט סקימען, דזשאסט סקים טרו איט, באט לאמיך דיר זאגן וואס דא טוט זיך, די גמרא זאגט דא אזוי. דא ווי איר ברענגט דא, כהאב געזאגט איך געדענק נישט צו סאיז אין נדרים, סאיז געווען אין כתובות, אבער אויף דעם האב איך גענומען א רעין טשעק, כהאב געזאגט איך געדענק נישט צו סאיז אין נדרים, באט לאמיר גיין דא אין כתובות, כתובות דף עיין ה, שטייט דא אזוי. תניא האמיר געלערנט רבי נתן אומר כל אשה שדדיה גסין משל חברתה הרי זה מום. וכמה זאגט דארטן די גמרא אמר רבי יהושע בן לוי טפח, יעצט. רשי דא אויפן פלאץ זאגט וכמה יהו גסין אחת משל חברותיה ויהא מום. יעצט דעם אחת האט מען אריינגעלייגט אין פארענטעסי, פארוואס? ווייל ס'איז נישט מבורר פונקטליך צו משל חברתה מיינט מען א חברתה צו מען מיינט פון די צווייטע. יעצט, ס'שטייט דא, אין די גמרא שטייט די לשון חברותיה, יעצט אז איר עט קוקן אין תוס' רי"ד עט איר זעהן קלאר אז ער האט אן אנדערע גרסה אינגאנצן, ס'איז נישט חברותיה נאר שדדיה. גסין משל חברתה הרי זה מום. איז ס'דא אויף דעם א גאנצע אריכות, ס'דא אסאך שיעורים געזאגט געווארן אויף דעם, צו מ'רעדט פון איין דד צו מ'רעדט פון די חבר'טע. יעצט איר ווילט זאגן אז דאס וואס רש"י זאגט יהו גסין אחת משל חברותיה מיינט מען אחת איינס קעגן דעם אנדערן, ס'הייסט מ'רעדט פון דעם זעלבן פרוי, נאר. מען האט געמוזט מאכן עס אין פארענטעסיס ווייל למעשה די גרסה וואס רש"י נוצט איז אזוי ווי די גרסה פון די גמרא חברותיה. איז למעשה ס'איז נישט אזוי מבורר די גאנצע סוגיא אזוי ווי איר מיינט אז דאס איז אזוי ווייל דער אמת איז וואסערא שייכות האט זיין ח- דעם חבר פון זיין פרוי וואסערא שייכות האט זי מיט מיט זיין פרוי. כ'פארשטיי דאס נישט. און נאכדעם וואו גייט ער מעסטן די זיין פרוי זיין חבר'טע? איז דא וואס זיי האלטן דירעקט לכתחילה, ס'איז דא גאנצע אריכות אויף דעם, ס'איז דא וואס זיי האלטן לכתחילה אז מ'רעדט טאקע דווקא ביי די פרוי אליינס, ס'איז דא וואס ווילן זאגן אז חבר'טע מיינט מען אז ס'איז די זעלבע סייז פרוי אבער ווייל געווענליך קלענערע פרויען צו נישט אזאלכע פעשע פרויען האבן קלענערע דאדעם, די אלע זאכן. ס'טוט זיך קערט זיך איבער גאנצע אחרונים אין דעם. האט געכאפט דא א מעשה א גמרא, קוקט אריין, ס'ווערט צוגעברענגט די תוס' רי"ד אויפן פלאץ אין מסכת כתובות דף ע' ה' וועט איר זעהן אז די גירסא איז נישט דדיה גסין משל חברותיה נאר משל חברתה מ'מיינט גאר פון די צווייטע פון דעם צווייטן דד ווען איך האב עס געזאגט האב איך עס געזאגט ווייל איך האב געדענקט, איך האב דאך אמאל פארגעלערנט בלאט אויף בלאט, האב איך געדענקט די גאנצע זאך מיט די גאנצע סוגיא, איז במילא איך האב נאר נישט געוואלט אריינגיין ווייל דאס איז נישט דער מכוון, און נאכדעם ס'הערן עס אויס בחורים אויכעט האב איך געקלערט איך וועל נישט אריינגיין דערין. איך וויל דיך בעטן אז דו ווילסט מיט מיר רעדן, מוזט נישט אריינגיין אין דיין טעלעפאן, דו קענסט מיך קאלן פרייוועט און איך וועל דיר אלעס מסביר זיין, און איך וועל ארויפלייגן אויכעט דאס וואס דו האסט א גאנצע פראבלעם מיט די גמרא וואס איז, מהאידנא דשניוה פרסאי. אדער זאגן, א קוואל וואס מ'האט גערוקט פון פלאץ פארלירט דעם דין מעיין. אזוי שטייט די לעצטע דריי פרקים אין סוף מסכת פרה, מימי אחאב, מ'מוז עס קענען נאכגיין. אזוי האלט דארט ר' עקיבא און די משנה איז אז אויב מ'האט עס משנה געווען איז שוין די גאנצע זאך פארלירט דעם נאמנות. יעצט פרעגן אלע אחרונים א קשיא, אויב דער מחבר פסק'נט אז א קוואל וואס מ'האט גערוקט פון פלאץ פארלירט דעם דין פון קוואל, פרעגן זיי א קשיא, דער פרת איז דאך א נהר וואס די תורה רופט עס אן א נהר, און מען האט זיך דאך גע'טובל'ט אין פרת, און וויאזוי קען מען זיך טובל'ען אין פרת? שמואל האט געמאכט פאר זיינע טעכטער אין פרת, ס'איז זייער א לאנגע אריכות, אבער ווען איך געב א טאטש א זאך וואס איז די טיפ אויף די אייסבערג, וויל איך נישט אדורכגיין פונקטליך די גאנצע זאך. אבער ס'נישט די פשט אז כ'האב דא אויפגעטון יעצט עפעס א גרויסן חידוש, כ'האב דיר נאר געברענגט אז דאס וואס ס'שטייט אין שלחן ערוך אז מ'מאכט א ברכה אויפן פרת, און אויך די אלע זאכן וואס ווערט געברענגט אז מ'מאכט א ברכה, עס ווערט געברענגט פריער אז מ'מאכט א ברכה אויף פלעצער וואו מ'האט געזען ניסים שנעשו בהם לישראל, איז די אלע זאכן. איז עס שוין היינט משנה געווארן, מען דארף וויסן וואו ס'איז משנה געווארן, און טאמער ס'איז משנה געווארן קען מען נישט מאכן א ברכה, ממילא הוא הדין לגבי מקוואות, אויב דאס איז דער בעל שם הקדוש מקווה, און מען האט עס משנה געווען איז עס נישט דער זעלבע קוואל. און ס'איז זייער קלאר וואס איך זאג, אז דו ווילסט קען איך מיט דיר דורכרעדן די גאנצע סוגיא באריכות, אבער געסט א קאל אריין, געסט א פליק אראפ, און גייסט ווייטער, און איך ווייס נישט וואו דו וואוינסט, צו אין די בראנקס, צו אין פלעטבוש, צו אין סטעטן איילענד.

האט ער מיר געענפערט איך האב עס גענוצט פאר מיר פארן דאווענען און נישט פאר מיין פרוי, אבער ווי די מקווה איז וואס איז געווען פסול האב איך קיינמאל נישט געזאגט, ווייל איך האב א מנהג איז אזוי, טאמער פאלגט מען נישט און מ'לאזט נישט פארעכטן בין איך מחיוב צו זאגן, טאמער האט א קהילה צאמגעשטעלט דאס געלט און מ'האט פארראכט און מ'האט געבויט א ברענד ניו מקווה, וועל איך גיין זאגן. אז ס'איז געווען א מקווה אין יענע און יענע שטאט, דארט האט מען זיך געטובלט מסתם דרייסיג אדער פערציג יאר אין א מקווה וואס האט נישט געהאט קיין זעקס הונדערט און פופציג ליטער וואסער, די גאנצע שטאט זענען בני הנידה. נישט קיין ווינדער מען ווארפט נעבעך ארויס די אידן פון פראנקרייך אזוי ביטער. כ'בין געווען אויף עטליכע פלעצער האבן זיי געזאגט זיי ווילן נישט פארעכטן, זיי ווילן, איך זאג איך געב דאס געלט, ניין ס'גוט. נו נו, האסטע כאפן אזא מין פליק ארויס, פארוואס קומסטו יעצט האסטע א סתירה, איך האב געזאגט אז שטראסבורג. איך האב דיר קיינמאל נישט געזאגט די מקווה פון דעם שטאט. איך גיי דיר נישט זאגן די שטאט. אז איינער איז גענוג קלוג און וועט אנקאלן שלעזינגער פון מאנסי ווי זיין ברודער איז רב, איינער אין גענף און אן אנדערער אין פראנקרייך ערגעץ, וועט ער וויסן ווי ס'איז. אבער נארמאל געב איך נישט ארויס די אלע אינפארמעישאן. איך וויל דיך בעטן. הייב נישט אן צו טשעפען סתם פאר גארנישט, ווילסט רעדן סענסעבל קענסט מיך קאלן, דו האסט מיין נאמבער, און ממילא קען מען אונז רעדן, אבער דו דארפסט נישט מאכן א גאנצע זאך אז דו קאלסט אריין, דו כאפסט מיך מיט א סתירה, און עס איז א גאנצע זאך, ער בויעט א גאנצן בנין מיט א שטאק, און נאכדעם ענפער איך דיר, איך האב דיר וואס צו זאגן. און איך וויל נאך ענדיגן מיט דעם יונגערמאן דער וואס קומט אריין בעילום שמו, דארט אין די זעלבע גמרא אין מסכת כתובות דף ע"ה עמוד א' שטייט תנא רב נתן ביראה בין דדי אשה טפח אז ס'זאל זיין א טפח, סבר רב אחא בריה דרבא קמיה דרב אשי למימר טפח למעליותא אז ס'איז גאר גוט אז ס'איז א טפח גערוקט איינס פון צווייטן, אמר רב אשי, רב אשי האט געזאגט גבי מומין תניא? אז מ'האמיר געלערנט ביי מומין אז ס'איז גערוקט א טפח איז עס נישט גוט. אביי אמר שלש אצבעות. וויפיל הייסט אז ס'איז יא שיין אז ס'דא דריי אצבעות? איז דא רעדט מען דאך פון א פרוי צווישן איין דד און די צווייטע, און נאכדעם קומט שוין גראד די גמרא. תניא, רב נתן אומר כל אישה שדדיה גסין משל חברתה אדער חברותיה. יעצט למעשה ס'דא אסאך אחרונים, ס'דא אריכות אויף דעם א גאנצע אין די תשובות, איך וויל נישט יעצט אריינגיין פשוט ווייל נישט כ'האב די צייט נאכצוקוקן, און נישט אז ס'איז נוגע אויפן האטליין, אז דו ווילסט זאלסט מיך אויפקאלן פרייוועט וועל איך דיר געבן אלע אינפארמעישן. נאכנישט זיכער ווי גערעכט דו ביסט. יעצט כ'האב דיר געוואלט זאגן נאך א זאך. אה, מיט דיר האב איך אן אלטע זאך, דו האסט מיר נאך געזאגט איינמאל אויפן האטליין, האסטו געזאגט, ניין האסט מיר געזאגט אויפן טעלפאן, כ'האב עס ארויף געלייגט אז איך זאל דיך נישט העקלען וועגן דיין הכשר, דו עסט פלייש, דו עסט כשר פלייש און אזוי ווייטער, וויל איך דיר פרעגן, אז דו ביסט מיר אזא גוטער ידיד, אפשר קענסטו מיר זאגן ווי מען האט כשר, דא א מעשה, די, איך ווייס נישט ביי וועלכן גדול. וואס איז שפעטער געווארן א גדול הדור, האט זיך אויסגענומען מיטן שווער אז ער מוז עסן דווקא פלייש יעדן טאג, און שפעטער האט דער שווער נישט געהאט צו געבן, האט ער געזאגט ס'שטערט אים פון לערנען, מען מוז זיין ווי מען זאגט גוט געגעסן אז מען זאל קענען דינען דעם אייבערשטן. סאו איך וויל דיך פרעגן, דו זאגסט אז מענטשן העקלען מיך וועגן דעם האב איך אזוינפיל צרות, ניין, די צרות איז איך האב נישט ווי צו עסן א גוט שטיקל בהמה פלייש און א גוט שטיקל עופן פלייש, און ווען איך עס אפילו אביסל עוף ווייס איך אז ס'איז טרייף און ס'רעגט מיך ס'הארט מיך. איז אפשר קענסטו מיר זאגן דו האסט געזאגט דו עסט יא כשר'ס דו האסט ווי צו באקומען כשר'ס פארוואס זאלסטו מיר נישט זאגן ווי דו באקומסט כשר'ס כ'האב גערעדט פאריגע וואך וועגן נישט דא אז ס'נישט דא קיין כשר פלייש כ'האב באקומען אזוינפיל טעלעפאן קאלס ווארלד ווייד די גאנצע וועלט קאלט אריין ענגלאנד אנטווערפן ארץ ישראל ס'האט מיך געקאלט א תלמיד כ'האב עס שוין נאכגעזאגט איך וועל עס נאכאמאל נאכזאגן א תלמיד פון צעהלים רב אז דער צעהלים רב האט מען האט עפעס גערעדט שלום יודא האט מעורר געווען אז די שחיטה טויג נישט האט צעהלים רב געפרעגט ווער איז דער שלום יודא האט ער געלאזט רופן דעם תלמיד זיינעם דא איז געשטארבן יעצט א תלמיד א צדיק וואס ער האט קודם איז ער געווען א שוחט און נאכדעם איז ער געווארן א מלמד מען האט אים באשריבן אזוי ווי ער וואלט געווען דער גדול הדור דאס איז דער בריוו ער איז געווען א תלמיד פון פאפא רב, און פאפא רב האט אים געלאזט רופן, האט אים אויסגעפרעגט צו ס'איז אלעס אמת וואס וואס דער שלום יודא שרייבט, זאגט ער יא, רבי ס'איז נאך ארגער ווי די רבי מיינט. האט זיך אנגערופן דער פאפא רב איז ער ג אז ער זאל גיין צום צעהלים רב זאל אים פארציילן, ער איז דער סגן נשיא, בקיצור דער סוף איז געווען, צעהלים רב האט געפרעגט ווער איז דער שלום יודא גראס, האט מען אים געזאגט ער איז א שוחט, זאגט ער נאך א מזל ער איז נישט קיין רב, ווען ער איז א רב וואלט געווען נאך צענליגע חששות וואס ער כאפט אפילו נישט, עניוועי. האט דער תלמיד געפרעגט רעבין פארוואס טוסטו נישט עפעס, זאגט ער וואס רעדסטו די חברה זענען דאך רוצחים זיי גייען מיך הרג'ענען, כ'האב מיר מיין כשר'ן בוטשער און פארטיג. און אזוי האט מען געלעבט דא די אלע יארן. סא בקיצור ווילסטו יעצט אויפטוהן א נייע זאך אז ס'איז יא דא כשר פלייש אין אמעריקע? דו ווייסט אז ס'איז נישט דא. קיינער קען נישט זאגן אז ס'איז דא ווייל ס'איז נישט דא. מ'האלט אין איין כאפן דא, דארט, אהער מיט אהין. און ווען מ'האט נישט געכאפט. און ס'איז דא אויך די שוחטים מיט מנקרים וואס האבן אנגעשוואנגערט זונות. אונז האמיר די אלע זאכן קלאר, ווי נאו אלל אבאוט איט, און עטץ ווייסט עס אויך נאר עטץ ווילטס נישט וויסן, און וואס איז די יראת שמים ברבים? עניוועי, כ'וויל זאלסט מיר טוהן א טובה, זאלסט מיר אריינזאגן אויף דעם טעלעפאן פונקטליך ווי דו קויפסט כשר'ע פלייש, טשיקן און רינדערן, ווייל איך וויל עס ארויפלייגן אויף מיין האטליין, יעדער זאל דיר נאכטוהן, ווייל דערווייל עסט יעדער נבילה פלייש אינקלודינג יו. און איך האב דיר שוין געזאגט די פיש איז אויך נישט זיכער אז ס'איז כשר ווייל דאס ברענגט מען אנע סימנים פון טשיינע, און דאס ברויט איז אויך נישט כשר ווייל ס'האט זיך אירע פראבלעמען, און יעצט גייט קומען די מצות, הייבט זיך אן א מעשה, מ'מאכט זיך משוגע אריזאנע ווייץ אריזאנע אריזאנע, א חוץ דעם איז שוין אלעס גוט. וואס טוט זיך אין די מצה בעיקערי? סקומט דארטן די גויטעס? ס'קומען דארטן רוסישע וואס זענען מחלל שבת און זיי וואוינען מיט גוים און מיט גויטעס? זיי זענען די לשם מצת מצוה? רחמנא לצלן! און נאכדעם איז דא מצה בעיקעריס וואו בחורים זינדיגן אוועק ס'איז ממש א שרעק! פאר צוויי יאר האט מען מיך גערופן אין א מצה בעיקערי, לויט פאריאר איז עס שוין געווען פארראכטן, די בחורים פלעגן טוהן כל דבר אסור אין די בעיקערי, ס'באדערט שוין היינט קיינעם נישט, אזוי פירט מען זיך היינט אויף, סאו עץ האטס א פראבלעם, די אריזאנע ווייץ, נאכן אריזאנע ווייץ איז נאך דא הונדערטער חששות, נאך א מזל אונז זעמיר נישט קיין רבנים, ווען נישט וואלט מען געזעהן נאך חששות. סאו איך וויל מיט דיר דורך רעדן, איך וויל זאלסט אריין גיין וואו דו עסט כשר פלייש, איך וויל וויסן אלעס. יעצט דער איצעלע פימפ, דער כזב, פימפ אז ס'נישט דא זיין גלייכן. אלע יארן האט ער געפירט דין תורה'ס, האט געפסקנט שאלות, האט געטון וואס ער האט געוואלט. יעצט האט ער ארויסגעשיקט עפעס א גאנצע זאך מיט די התאחדות, מיט וואס מ'זאל טון מיט די ש ס, מיט די מילה, די ברית מילות איז די פראבלעם. פרעג איך הרב וואס הייסט ברית מילות? וואס האט ער א פראבלעם מיט ברית מילות? ער קענט, ער האט געקענט נעמען שוחד, ער האט געקענט מעוות זיין דין תורה'ס, ער האט געקענט טון וואס ער האט געוואלט, יעצט האט ער א פראבלעם מיט די ברית מילות? זאגט מיר איינער ניין, דא איז דא צוויי מעידזשער פראבלעמס, איינס איז מ'האט גענומען גרויס געלט מ'זאל שטיל שווייגן, וועגן די ברית, וועגן מציצה בפה, מען האט גענומען געלט, גלייבטס מען האט גענומען, יעצט בעקפייערט עס, ווילן זיי דאך נישט די רבנים בלייבן אז זיי האבן גארנישט געטון, הייבן זיי אן יא זיי ווארפן די שאלה צום כלל ישראל און אונז זאל מיר אבאכט געבן און אונז זאל מיר נישט מאכן קיין שום פארברעך, אונז זאל מיר מאכן זיכער אז מען שרייבט נישט אונטער קיין קאנסענט, וואס פאר א גוט יאר איז דאס, עטס זענטס רבנים און אונז זאל מיר אונטערשרייבן, עטס נעמטס אונז אין פראנט צו שלאגן זיך אויף א זאך וואס עטס האטס געקענט אויסטרעטענען, אזוי ארבעט די גאנצע רבנישע כאראקטערשאפט. ניין אונז וויל מיר נישט וויסן גארנישט, אונז גייען אונטערשרייבן א קאנסענט ווייל אונז קעמיר נישט זיין לייעבל צו היילן א קינד טאמער ס'געשעט אים עפעס אונז האמיר נישט דאס געלט און אז ס'עט נישט זיין מציצה בפה עט עס זיין איצעלע פימפ מיט אלע שקצים וואס האבן גענומען געלט זייער עבירה אונז גיימיר זיך נישט שלאגן פאר ענק. נא נא נא נא נא. דאס איז געענדיגט. א שמוציאק וואס דאס איז. א גאנצע רבנות. התאחדות הרבנות. ס'פול מיט שמוץ. נאכדעם הער איך נאך א זאך אז ס'דא רבנים וואס מ'וויל זיי נישט נוצן. למשל דעם גאלאנטער וויל מען היינט נישט נוצן. נישט נאר קיינער וויל אים נישט פאר א שידוך. מ'וויל דעם חזיר נישט נוצן. דער חזיר איז א מענטש וואס ער איז געווען א סעקס פריק און מ'האט מורא. ווער ווייסט? ער האט נישט שכבת זרע סטאק פון איינעם אין זיין פיסק. און נאכדעם גייט ער נאך מאכן א ברית, כ'האב הנאה, אזוי דארף טאקע זיין, נאר ער איז נישט דער איינציגער, אלע רבנים זענען די זעלבע, סאו דערווייל עמער אונז לאזן אז די רבנים זאלן זיך שלאגן פאר מציצה בפה, און וועמיר לאזן אז עס זאל אונז געבן כשר צו עסן ווייל עס איז נישט דא איין טראפ כשר פלייש, כ'האב ענק געזאגט די דיינער. געט ער א הכשר, שרייבט ער אריין אז איט מעי קאנטעין מילק אבער ס'איז פארעווע, די טשאקלעד וועיפער, וואסערע מין הכשר, וואס איז גראבערס א הכשר, ס'איז אלעס די זעלבע. האטס אלע א גוטן שבת.